מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, מיר האלטן אינמיטן די מעשה פונעם פריערדיגן רבינ'ס ארעסט וואס מ'האט אים גענומען אין ט ו סיוון תרפ ז, וואס איז געווען לכתחילה האט מען גע'פסק'נט וואס איז געווען א פסק אז מען דארף אים חס ושלום דארף אים הרג'נען, דערנאכדעם האט מען אים אפגעביטן אויף צען יאר סיביר. און דערנאכדעם געביטן אויף דריי יאר, און צום סוף האט מען אים אוועקגעשיקט אין קאסטראמא, ג' תמוז, און י ב י ג תמוז האט מען אים ארויסגעלאזט פריי. האבן געענדיגט יענע וואך, אז דער פריערדיגער רבי מאכט א חשבון, אז גייענדיג אין די פלעצער, דאס איז דאך א ענין, וואס דאס איז דאך א פלאץ, דאס איז א היכל, דאס איז א שטוב, וואס איז נאר וואס, מען זוכט דארטן צו טרינקען יעדן איינעמ'ס בלוט, און הרג'ענען מענטשן, און ס'איז געבויעט געווארן מיט א גאנצן סדר, מיט לייטערס, מיט מיט צימערן וואו מען זעצט אהן דארטן מענטשן, און מען וויל ארויף ברענגען דארטן צו צוברעכן אלע מענטשן, האב איך זיך דערמאנט אז אין אזא פלאץ דארף מען ארום גיין און זאגן א פסוק תורה און א פסוק תהלים, האב זיך דערמאנט א זייער א אינטערעסאנטע בילד וואס איך האב געזען ווען איך בין אלט געווען ארום פינף יאר אלט, וואס איז געווען מיט מיין טאטן, און דער פרידיגער רבי איז ממשיך, מיר זענען געפארן יעמאלס צווישן די בערג, איז געווען צווישן די שטעט סעוואסטאפאל וואס זענען געפארן צו יאלטע זענען געפארן אויף א פארמאכטן וואגן וואס איז געווען איינגעשפאנט צו פיר צו פיר פערדן ווי דער מנהג איז אין יענע צייטן אז אזוי איז מען געפארן ווער זענען געפארן? מיר זענען געפארן דארט איז געווען מיין טאטע הרב הגאון הרב הקדוש הרב הצדיק און תיבדל לחיים טובים ווען דער פריערדיגער רבי שרייבט דאס אין תר ר פ ח, א יאר נאכן ארויסגיין פון פון דעם פון דעם כלא, שרייבט ער דארטן ווער איז געפארן, שרייבט ער אז ס'איז געווען זיין טאטע נשמתו בגנזי מרומים זכותו יגן עלינו, ותיבדל לחיים טובים ארוכים ונעימים בטוב רוחני וגשמי, זאל זיין אפגעשיידט אויף א גוטן לעבן און א זיסן לעבן פארט דארטן צוזאמען מיט מיר מיין מאמע די רבנית הכבודה תחיה לאורך ימים טובים אמן רעדט וועגן די רבנית הצדקנית דעם רבין נשמתו עדנ'ס ווייב מרת שטערנא שרה, זי איז געבארן געווארן ט ו טבת תר כ, און זי איז נסתלק געווארן שבת קודש פרשת בשלח י ג שבט תש ב, וואס דאס איז שוין געווען אין ניו יארק אין סעווען סעווענטי, און דער רבי נשמתו עדן איז אוועק געגאנגען אין תר פ, און זי האט געלעבט נאך צוויי און צוואנציג יאר נאך אים. און עס איז געווען דער קוטשער וואס ער פירט דעם וואגן, און לעבן אים אויפן לעבן אים אויף די באנק איז געזעצן די קעכערן די וואס פלעגט קאכן ביי אונז אין שטוב, און זי איז אויכעט די פרוי וואס זי פלעג העלפן מיר צו האדעווען דעם, געפארן איז מען צווישן זייער גרויסע הויכע בערג, זייער זייער הויכע בערג, עס איז געווען דארטן אסאך גרויסע סלעים, גרויסע שטיינער, און די וועג גייט ארום צווישן די בערג, פון די רעכטע זייט זעט מען די בערג, און פון די לינקע זייט זעען מיר דעם ים, מיר זענען אריבער געפארן איין פלאץ וואס דאס איז אינמיטן בארג, מען האט זיך אוועק דארטן זיך אפגעשטעלט, און פון דארטן ווייטער איז מען געווען צווישן בערג, נאך דעם תחנה איז מען שוין געפארן צווישן בערג און מען האט שוין מער נישט געזען דעם ים אין די לינקע זייט. אין איינע פון די פלעצער האט מען זיך אפגעשטעלט אפצורוען זיך אינמיטן פעלד, ס'הייסט צווישן איין איין סטאנציע מיט די צווייטע האט מען זיך אפגעשטעלט, וואס דארטן איז די אלע קוטשערס, די אלע פערדן וואס פארן, שטעלן זיך אפ אויף צו געבן זייערע בהמות, אויף צו געבן די פערדן צו עסן. מיר זענען געזעצן דארטן אויף איינע פון די פון די סלעים, און הוד כבוד קדושת אאמו"ר הרב הקדוש זצוקללה"ה נבג"מ איז אוועקגעגאנגען אין א זייט, איז געגאנגען אונטער איינעם פון די הויכע סלעים, אדער מדויק איז אריינגעגאנגען אין אזא קליין טאל וואס דאס איז צווישן צוויי גרויסע סלעים, און האט דארטן געדאווענט מנחה. כאטש עס איז נאך געווען אלס צוויי אזייגער בייטאג האט ער געדאווענט מנחה, דאס אלץ דערמאנט זיך דער פריערדיגער רבי גייענדיג דארטן אין קעלער און זעענדיג דארטן אז מען דארף און אריינקומען טראכטנדיג דארטן אז מען דארף אלעמאל טראכטן וועגן דעם אייבערשטן און זאגן תפילה האב איך זיך דערמאנט אין די שיינע בילד וואס מיין טאטע האט מיר געוויזן ווי מען קומט באלד אן צו די מעשה וואס ער מיינט מיין מאמע כבוד אמי הרבנית הכבודה האט צוגעשטעלט צוגעגרייט עפעס עפעס עסן, ווייל נאך דעם תחנה דארפן מיר נאך פארן פינף צו זעקס שעה מיט דעם וואגן, אדער ס'קען זיין אז מיר דארפן בייטן א וואגן, דער וואגן פארט נישט מיט זיי ביז יאלטע, נאר אויפן וועג בייטן זיך איבער און מ'נעמט א אנדער וואגן. און איך, זאגט דער פריערדיגער רבי, כאטש איך האב זייער געוואלט זיין זיין זייער נאנט צו דעם צו דעם קוטשער וואס ער גיבט זיך אפ יעצט מיט זיינע פיר פערדן, איך האב געוואלט זען וואס ער טוט, ווי ווי מען נעמט זיי ארויס פון דעם וואגן, מען פירט זיי צו זיי פאשען, אבער עס איז געווען אויף מיין הארץ איז מיר געלעגן זייער א, עס האט מיר געקוועטשט אויף מיין הארץ זייער א שווערער שטיין. מיין טאטע דער רבי האט מיר געזאגט אז ווען מיר קומען אן אין יאלטע וועט דארטן קומען א ספעציעלער מענטש וואס ער וועט זיין מיין מלמד ער וועט דארטן לערנען מיט מיר אפילו מען קומט דארטן אין וואקאציע אין וועקעישן וועט ער לערנען מיט מיר דארטן. און שפעטער, מ'וועט קומען שפעטער אין די מעשה, ווען דער פריערדיגער רבי וועט צוריק גיין צו דעם, נאך וואס ער האט זיך דערמאנט וועגן די מעשה, וועט מען צוריק גיין צו די מעשה וואס מע זיצט, ווי ער, וואס עס גייט פאר מיט אים אין קעלער, נאכדעם וועט מען דארטן יעמאלט שפעטער זען ווער דער מענטש איז געווען. איך האב נישט געוואוסט ווי ער קוקט אויס, איך בין, ער רעדט וועגן א אינגל פון פינף, פון פינף יאר וואס גייט אריין אין זעקסטן יאר, איך האב נישט געוואוסט ווי זיינע, ווי זיינע מנהגים זענען, זיך צו פירן מיט די קינדער, צו ער'ט זיין אזוי ווי מיין מלמד יקותיאל ז"ל, וואס ער איז געווען, אין ספר השיחות תרצ"ו באשרייבט דער פריערדיגער רבי זיין פיינקייט און זיין איידלקייט, האב איך נישט געוואוסט וואס דאס איז, איז געווען אויף מיין הארץ האט געקוועטשט א שווערער שטיין. און דא גיט ער אביסל ארויס ווער איז געווען דער רבי יקותיאל, און ער ווייסט נישט צו ער'ט זיין אזוי ווי דעם יקותיאל דער מלמד, וואס דער טאטע האט אים געזאגט אז ס'גייט קומען א ספעציעלער נייער מלמד, איז רבי יקותיאל דער מלמד איז געווען א עלטערער מענטש, ער איז געווען ארום זיבעציג יאר אלט, ער איז געווען א מומחה דער רבי יקותיאל איז געווען א מומחה צו אריינגיין אין די וועגן פון דעם לעבן פון קליינע קינדער פון פיר און פינף יאר אלט ער האט געהאט א ספעשל ספעציעלן חוש אויף זיי צו אויף זיי צו מושך זיין זיי צו אריינשלעפן מיט א גרויסע ליבשאפט און אז זיי זאלן ליב האבן אים מיט די לערן מיט דעם וואס ער לערנט זיי און אויכעט אים ליב האבן ער איז געווען א גרויסער בעל בר פועל דער רבי יקותיאל דער מלמד וואס איז געווען וואס איז געווען אין וואס איז געווען מיין מלמד איז געווען א גרויסער בעל פועל וואס איך ווייס נישט צו ער האט עס באקומען בירושה דאס דער כשרון צו זיין אזא גוטער מלמד אדער צו ער האט עס בירושה פון זיינע עלטערן אדער אים אליין אדער דער אייבערשטער געגעבן אזא כשרון אז ער קען צוציען די קינדער צו זיך און מ'זאל אים ליב האבן און וועלן לערנען נאך און נאך פון אים, אבער בכל אופן איך ווייס נישט פון וואו ס'קומט צו אים, א בר פועל נפלא איז ער געווען, און א בר פועל יוצא מן הכלל, ס'איז זייער שווער צו טרעפן אזעלכע מלמדים. די דוגמאות די משלים, די קלוגע זאכן, די משלים וואס דער רבי יקותיאל האט אונז געברענגט און מסביר געווען צו זיינע תלמידים מיט יעדן זאך ווי ער האט געלערנט מיט אונז איז געווען געוואלדיג, ספעציעל אין די תמונות פון די אותיות ווי ער האט אונז געלערנט דעם אלף בית זענען האבן זייער צוגעצויגן די הארץ פון די קליינע קינדער, ס'האט עס אריינגעזעצט ביי זיי אין קאפ און ס'האט זיך און האט עס אפגע'חתמ'עט מיט א גוטן געשמאקן זיכרון אויף די צייט וואס מ'האט געלערנט ביי אים. ער האט אונז געדארפט לערנען דעם אות א'. ווי האט ער אונז געלערנט א א'? אז ס'איז דא א עמער פון די זייט, א דלי, א דלי פון די זייט און נאך א עמער פון די אנדערע זייט, און אינמיטן איז דא אזא לאנגער שטעקן וואס מ'טראגט די צוויי עמערס מיט וואסער. דאס איז א א'. א יוד פון איין זייט א יוד פון צווייטן זייט און א קו אינמיטן און יעדן מאל ווען מיר זענען געגאנגען אין גאס און מיר האבן געזען א איינעם וואס ער טראגט וואסער וואס ער הייסט א נושא דליים איינער וואס ער טראגט וואסער יעמאלט דאך נישט געווען קיין וואסער אין די שטיבער איז געווען ספעציעלע מענטשן וואס זייער ארבעט איז געווען אויף שלעפן וואסער זיי האבן געהאט אזא לאנגן שטעקן און ס'איז געווען אזא שיווי משקל פון איין זייט איז געווען א פולער עמער מיט וואסער און פון צווייטן זייט א פולער עמער מיט וואסער, און אזוי איז ער געגאנגען און געברענגט וואסער צו די שטיבער. יעדן מאל וואס מיר האבן געזען איינעם וואס ס'טראגט די וואסער, וואס האבן מיר זיך דערמאנט? מיר האבן זיך דערמאנט אין א א', און אזוי אויכעט אין אנדערע סארטן בילדער, אין אלע עניינים וואס ער האט אונז געלערנט איז געווען מיט אזעלכע געשמאקע משלים, וואס איז אריינגעגאנגען אין קאפ און אין הארץ, און ס'האט אלעמאל געלעבט ביי אונז די עניינים. און פון יעמאלט יעדע זאך וואס האט געטראפן ביי אונז אין אונזער לעבן האט דאס אונז דערמאנט אויף עפעס א זאך וואס דער ר' יקותיאל האט מיט אונז געלערנט. דער פריערדיגער רבי איז ממשיך, ווען ס'איז געקומען די החלטה אויף צו פארן אין יאלטע, האט דער האט מיין טאטע הרב הקדוש הרב הצדיק אליין אנגעהויבן לערנען מיט מיר, איך האב שוין יעמאלט געלערנט סידור, איך האב שוין געוואוסט דעם פירוש פון א פאר פון א פאר ווערטער, איך האב שוין געוואוסט דעם פירוש. ווען מיר זענען געפארן צו יאלטע, צו דעם פלאץ וואס דארט איז דא די גוטע לופט וואס דער טאטע וואס איז געווען נישט געזונט האט געדארפט האבן, האבן מיר זיך אפגעהאלטן אויף צוויי וואכן אין די שטאט כארקוב, ווייל די פראפעסארן האבן געוואלט מאכן טעסטן, זיי האבן געוואלט מאכן בדיקות צו די מצב פון מיין טאטנ'ס געזונט, און דעם אופן ווי מען דארף אים היילן. די גאנצע צייט וואס מען איז געווען אין חארקוב האט ער געלערנט מיט מיר אליין, ער האט מיר נישט איבערגעגעבן צו קיין מלמד, און האט מיר געזאגט אז אויב איך וועל זיך פירן ווי ס'דארף צו זיין, העט ער לערנען מיט מיר אליין. ווען מיר זענען געפארן פון חארקוב, האט ער מיר געזאגט אז די פראפעסארן האבן געזאגט אז ער זאל נישט רעדן קיין סך. מ'רעדט אין דעם אין אין אין דעם יאר וואס וואס איז געווען אלט פינף זעקס יאר, דאס רעדט זיך אז עס איז געווען יעמאלט אין תרמ"ו אדער מ"ז. יעמאלט האט דער דאקטער אים אנגעזאגט אין חארקוב אז ער זאל נישט רעדן קיין סך, דערפאר וועט ער קריגן פאר מיר א מלמד און פון צייט צו צייט וועט ער לערנען מיט מיר אליין אויכעט. איך האב שוין איך בין שוין געווען גענוג אלט צו פארשטיין דעם דעם חוב פון א זון וואס ער דארף דייגען און אכטונג געבן און פארבעסערן דעם געזונט פונעם טאטן, עס האט מיר זייער וויי געטון דאס וואס דער טאטע איז נעבעך געווען אזוי שוואך. אבער די די די רצון די תשוקה אז דער טאטע זאל לערנען מיט מיר אליין האט זיך מתגבר געווען האט גובר געווען אויף אלס און איך האב געטראכט אז איך זאל זיך פירן זייער כ'וועל אכטונג געבן זיך צו פירן זייער גוט און מיט דעם וועל איך מאכן בעסער דעם טאטנס געזונט מען רעדט וועגן א אינגעלע פון פינף יאר אלט, אזוי שטארק און אזוי גוט איז געווען מיין הנהגה אין יענע צייט, אז פון ווען מיר זענען געפארן פון חארקוב איז נישט געווען קיין איין הנהגה וואס איך זאל קענען זיך דערמאנען אדער טראכטן אז ס'איז געווען נישט אויפן בעסטן אופן, איך האב זיך געפירט אויפן בעסטן אופן וואס ס'קען זיין, און דערפאר בשעת ווי יענע מינוט ווען כ'האב געזען אז דער טאטע איז אוועקגעגאנגען צווישן די צוויי שטיינער און האט זיך אוועקגעשטעלט דאווענען מנחה, און איך האב געוואלט בפשטות זען מער ווי א אינגל פון פינף יאר, זען ווי מ'גיט זיך אפ מיט די פערד, ווי מ'פירט זיי צום עסן מיט אלס, פון דעסטוועגן האב איך גענומען מיין סידור, כ'האב זיך אוועקגעזעצט אויף די קליינע, אויף א קליין סלע, און כ'האב געחזרט, איבערגעחזרט די שיעורים וואס דער טאטע האט מיט מיר געלערנט, וואס יעמאלט איז דאס געווען אין דעם קאפיטל י ט, השמים מספרים כבוד קל. נאכן דאווענען האבן מיר זיך אוועקגעזעצט, דער פרידיגער רבי האט זיך דערמאנט און ווי ס'האט אויסגעקוקט יעמאלט, גייט אוועק א לענגער סיפור וועגן ווי ס'איז געווען דער פארן יעמאלט צו די שטאט יאלטע. מיר האָבן זיך אַװעקגעזעצט עסן, איז געװען אַז די מאַמע האָט צוגעגרײט אַ מזונות, און מײַן טאַטע הרבֿ הקדוש זצוקללהה נבגמ האָט אונדז געװיזן אױף אַ האָט אונדז געװיזן מיר זאָלן קוקן אױף אױף אַ הױכן באַרג, זײער אַ הױכן באַרג, װוּ מיר װוּ מיר זענען דאָרטן געזעצן און געגעסן, האָט ער אונדז געװיזן מיר זאָלן קוקן אױף די אַנדערע זײַט אױף זײער אַ גרױסן באַרג, און ס'איז זײער װײַט, און ער האָט אונדז געזאָגט. אז זיצנדיג דא, ער גיט א קוק אויף דעם, אויף דעם הויכן סלע, אויף דעם הויכן בארג וואס מען זעט, און האט אונז אנגעהויבן דערציילן א מעשה וועגן דעם. דער טאטע האט דערציילט, אז אין די יאר תרמ ד, דאס איז ארום צוויי דריי יאר צוריק, ווען ער איז געפארן מיט זיין ברודער צוזאמען, דאס איז געווען מיין פעטער דער רזא, דער רבי רשב איז געווען האט געהאט א ברודער האט געהאט איין ברודער מנחם מענדל און איין ברודער וואס האט געהייסן שניאור זלמן אהרן מען האט אים גערופן רזא עס איז געווען א מנהג ביי די רביים אז מען פלעגט רופן אלע פון די קינדער פלעגן זיי רופן מיט מיט א מיט א ראשי תיבות גערופן דעם רזא דעם רעבן האט מען גערופן דעם דער דער רשב און אפילו אזוי געווען אויך ביז ביז דעם רעבן האט מען גערופן דער רמש ווען דער רבי איז געקומען אין אמעריקע האט מען גערופן דער רמש און ער דערציילט, דער פריערדיגער, דער רבי רש"ב דערציילט, די מאמען מיט מיר, אז מיר זענען געפארן תרמ"ד, מיטן ברודער דעם רז"א, זענען מיר געפארן פון די תחנה וואס מיר זענען דא אדורכגעגיין ביינאכט, און א זעקס אזייגער אינדערפרי האבן מיר זיך אפגעשטעלט דארט צו זיך אפרוען, און מיר זענען געגאנגען דאווענען שחרית, און מיר זענען געגאנגען אויף דעם הויכן הויכן בארג. פאר מיר זענען געקומען צו דעם, פאר מיר זענען אנגעקומען צו דעם הויכן בארג, האבן מיר געמיינט, ס'האט אויסגעקוקט עפעס אזוי ווי אויבן איז דא דארט עפעס אזא לאך אין בארג, אבער ווען מיר זענען אנגעקומען אויבן, האבן מיר געזען אז ס'איז נישט נאר א קליין לאך, נאר ס'איז א גאנצע מערה, א א לאנגע מערה איז דא דארטן אויבן, און אינעווייניג אין די מערה איז דא קליינע סלעים, זייער א גוטער פלאץ וואס א מענטש קען זיך אוועקזעצן אויף דעם. יעמאלד האט דער טאטע מיר דערציילט און מסביר געווען אז דער אויבישטער האט באשאפן די וועלט אויף א אופן אז יעדער איד זאל קענען מקיים זיין די מצוות פונעם אויבערשטן, און אז ס'עט אויסקומען א צייט וואס א מענטש עט פארן אין די וועג, און ס'עט קומען די צייט צו דאווענען, און ס'שטייט דאך דער אלטער רבי זאגט דאך אין שלחן ערוך אין אורח חיים סימן צדיק סעיף ה' זאגט דער אלטער רבי אז מען טאר נישט דאווענען אויף א פעלד אויף א אפענעם פעלד טאר מען נישט דאווענען, האט דער אייבישטער באשאפן אז ס'זאל זיין אזא מערה, און דארטן דא קליינע סלעים וואס אויף מען קען דארטן אריין גיין אין די מערה, און דארטן קען מען זיך אוועק זעצן און מען קען דאווענען, איז דער אייבישטער האט באשאפן די וועלט אז מען זאל קענען דינען דעם אייבערשטן אין אלע צייטן. דער פריערדיגער רבי קומט צוריק צו זיין מחשבה וואו ער איז יעצט, און ער הייבט אן דערציילן ווייטער, יא יא, זאגט דער פריערדיגער רבי, איך טראכט ביי זיך, אפשר וועל איך קענען דאווענען אין דעם חדר, ס'איז דאך א חדר, ס'איז א פארמאכטער צימער, אפשר וועל איך קענען דאווענען. און דערווייל ווייס איך נאכנישט וואס מיין גורל גייט זיין דא, און וואס איז דער גורל מיט מיין דאווענען היינט. ווייל ווער ווייסט וואס דער אייבישטער האט גוזר געווען, וואס די השגחה העליונה האט גוזר געווען אויף מיר, אויף די צייט, וואס ס'גייט זיין מיט מיר. מיטאמאל עפנט זיך אויף די טיר און דער פקיד גיט מיר א זאג, גייט ארויס דא. און ער האלט אין האנט עפעס און ער ווייזט מיר און ער זאגט מיר, איז דאס אייער אייער ילקוט מיט די דעקע וואס איר האט געזאגט אז איר האט איבערגעלאזט? און ער פרעגט עס מיר מיט א מורא'דיגן כעס. דער צווייטער פקיד איז נישט געווען, ס'איז געווען נאר איינער, און ער איז געווען א חייל וואס ער גייט מיט א ביקס, און ער איז געשטאנען דארטן לעבן די טיר, און האט געהאט אין די אנדערע זייט האט ער געהאט אויכעט א זייער א גלאנצעדיגן שווערד האט ער געהאלטן אין זיין לינקע האנט, און דעם ביקס האט ער געהאלטן אין די רעכטע האנט, און צוויי לאנגע מעסערס הענגען פון זיין פון זיין חגורה פון זיין בעלט. פון זיינע גיין אזא פאס וואס זיי גיין אנגעטון אויף זיך פון דעם האט אראפגעהאנגען צוויי לאנגע מעסערס איך האב אים געענפערט יא דאס איז מיינע און אפשר וואלט ער מיר געגעבן א רשות אז איך זאל דאווענען און לייגן תפילין איך וואלט געוואלט דאווענען אין דעם צימער פאר מען גייט ארויס פון דא. און כ'האב אים געזאגט מיט זייער א ווייכן און א און א בכבוד'יגן לשון, זייט אזוי גוט, לאזט זיך מיר אפ, לאזט מיר זיך אפהאלטן דא פֿופֿצן מינוט, צוואַנציק מינוט, און און זאל דער שומר שטיין און אכטונג געבן אויף מיר, און אזוי ווי איך רעדט מיט אים, האב איך ארויסגענומען די תפילין פון דעם ילקוט, פון דעם פון דעם פון דעם פאקעט, און איך זאג אז די תפילין איז מיין חק פון מיין פון מיין רעליגיעז, ס'איז מיין חק פון מיין אידישקייט, דאס וואס דער אייבישטער האט אונז געהייסן טון יעדן טאג. מיט א גרויסן כעס ענטפערט ער מיר, ניין! וואס, דער רבי פרידיגער רבי שרייבט אויף רוסיש די ווערטער און זיי האבן עס איבערגעטייטשט, וואס איז דאס? וואס האלט איר אין האנט? איר ווילט דא מאכן עפעס א א שול? ניין! זאגט מיר וואס איר האט אויף זיך. געלט, א זייגער, וואס האט איר ביי זיך אין אייערע זאכן, גאלדענע זאכן, זילבערנע זאכן, אלץ וואס איר האט, גיט מיר אוועק גלייך יעצט, ווייל איינער וואס איז דא ארעסטירט האט נישט קיין רשות צו נעמען מיט זיך קיינע זאכן, דארט וועט עס ווערן באהאלטן, און פאר די וואס זענען זוכה אז זיי גייען ארויס פון דא לעבעדיג, גיט מען זיי צוריק און פאר די וואס מען שיקט זיי אוועק ערגעץ אנדערש, שיקט מען דארטן אויכעט זייערע חפצים, פאר די אלע וואס זיי ווערן וואס מען הרגעט זיי דא רחמנא לצלן, גיבט מען איבער די אלע זאכן וואס זיי האבן איבערגעלאזט דא צו זייערע צו זייערע בני בית. כ'האב איבערגעגעבן אלץ דער פרידיגער רבי איז ממשיך כ'האב איבערגעגעבן אלץ וואס איך האב געהאט און דער דער פקיד האט איבערגעציילט און האט געציילט יעדן זאך און געשריבן יעדן זאך אין א ספר און האט איבערגעגעבן דעם שומר אלץ וואס עס שטייט וואס ער האט גענומען ביי מיר, א פשוט'ן זייגער, אַכט און פֿופֿציק רובל, יעצט דרייט זיך אויס דער פקיד צו דעם מענטש וואס איז געגאן אנגעטון מיט די אלע זאכן דארטן מיט די שווערדן און מיט די מעסערס און מיט די ביקס און ער זאגט אים איך גיב דיר איבער דעם יארליק צוויי זעקס אַכט איינס אַכט זאלסט דעם נעמען צו דעם פלאץ, צו דעם מערכה השישית, ווי מיר זאגן ווייטער, ס'איז געווען דארטן זעקס, זעקס, זעקס אפגעטיילטע פלעצער, ס'איז געווען צוטיילט אויף זעקס פלעצער, וואו דארט האט מען איינגעזעצט די מענטשן. זאגט ער אים, זאלסט נעמען דעם מספר, ס'איז נישטא קיין נעמען דא, דא גייט שוין נאר מספרים, זאלסט דעם נעמען צו דעם זעקסטן פלאץ, און ער ווייסט שוין דארטן אין וועלכן פלאץ מען דארף אריינזעצן אט דעם מספר צוויי זעקס אַכט איינס אַכט, און ער האט מיט מיר געבעטן איך זאל דיר אנזאגן אז דו זאלסט שלעפן זיין זיין פעקל, ווייל דער בירגער איז נישט געזונט און מען האט אים צוגעזאגט אז מען וועט שלעפן זיין פעקל. דער חייל וואס איז געווען דארטן האט געענטפערט, אזוי וועל איך טון. און וואס זאל איך טון וואס זאל איך טון מיט דעם מיט דעם מיט דעם מיט דעם מיט די דעקע האט ער אים געזאגט ער האט דאך נישט ער קען דאך נישט שלעפן ער האט אין איין האנט א שווערד אין איין האנט האט ער א ביקס ווי קען ער שלעפן די אלע פאפירן מיט דעם מיט דעם מספר וואס ער איז און שלעפן מיט דעם דעם תיק און מיט די דעקע האט ער אים געענטפערט, דער פקיד האט אים געענטפערט, איך גיב דיר רשות זאלסט נעמען דעם, זאלסט אריינלייגן דעם שווערד צוריק אין זיין פלאץ וואו מען האלט א שווערד, נישט אים האלטן, נישט אים האלטן אין האנט. און דעם ביקס קענסטו אריינלייגן אויכעט און וואו מען הענגט אים אויף אויף דעם פאס. ווייל איך בין זיכער אז ער וועט נישט אנטלויפן פון דיר. אז זיי דארפן דאך אכטונג געבן, מען דארף גיין מיט א שווערד אין האנט, טאמער טרייט מען צו אנטלויפן זאל חס ושלום זאל מען גלייך קענען שיסן. ס'איז זייער שווער צו איבערזאגן די ווערטער, אבער דער פרידיגער רבי שרייבט דאס, ווי געזאגט פריער, שוין איינמאל געזאגט, ווען ער האט געזאגט דארטן אזעלכע ווערטער וועגן פרידיגן רעבן, מוז איך עס זאגן, ער שרייבט איך בין זיכער וועט ער דאך נישט אנטלויפן פון דיר, קענסט אוועקלייגן די זאכן, ממילא דיינע הענט וועט זיין פריי צו נעמען די דעקע מיט דעם מיט דעם גאנצן פעקל וואס איז באלאנגט צו דעם צו דעם בירגער. איך בין זיכער, מורא'דיגע ווערטער ווי מ'פירט זיך צו מענטשן דארטן, איך בין זיכער אז מיט צוויי פינגער קענסטו צוברעקלען אט אט אזא סארט פליגעלע. איך זאל זאגן אין לשון פון פריערדיגן רבי'ן, בטוח הנני כי בשני אצבעות תוכל למלל פרעושים כאלו, אזעלכע פליגעלעך קענסטו צוברעקלען מיט מיט מיט צוויי פינגער דיינע, ממילא קענסטו באהאלטן דעם ביקס מיט דעם שווערד און האסט קענסט האלטן די אלע אנדערע זאכן. די תפילין וואס איך האב ארויסגענומען, איך האב זיך געבעטן ביי אים אז זאל מיר לאזן לייגן תפילין אין יענעם צימער, איז געבליבן ביי מיר אין האנט. און דער חייל האט אוועקגעלייגט זיינע תכשיטים, אינטערעסאנט ווי דער פרידיגער רבי'ס לשון איז, זיינע תכשיטים, דעם שווערד מיט דעם ביקס האט ער אוועקגעלייגט, און ער קוקט אויף מיר מיט א ווי איינער וואס איז אזוי שטארק ווי א נמר, ווי א לעמפערט, קוקט ער אויף מיר מיט א מיט א חשיבות, ער קוקט אויף מיר אראפ, ווער ביסטו? און ער עפנט אויף די טיר, און מיר גייען ארויס דורך דעם מבוי, און דארטן איז געווען ווייטער אזא פלאץ וואס איז געווען נישט ליכטיג און נישט טונקל, ס'איז געווען אזוי אביסל קליינע ליכט איז דארטן געווען, ביז מיר זענען אנגעקומען צו דעם צו א טויער, וואס דארטן א טויער פון אייזן, א זייער א גרויסן טויער און ער איז פארמאכט, דער דער שומר וואס האט אכטונג געגעבן אויף דעם שער, די שומרים וואס האבן אכטונג געגעבן אויף דעם טויער, זענען געווען חיילים וואס זענען געווען אנגעטון מיט ביקסן, סיי פון אינעווייניג און סיי פון דרויסן איז געווען אזעלכע שומרים. זענען אלע געשטאנען אזוי ווי דערמאנט פריערט, אזוי ווי אויסגעטשעטשעטע שטיינער, אזוי ווי א פסל פון שיש מיט זייערע כלי זיין, און אלע, וואס איז געווען זייער תפקיד? זייער תפקיד איז געווען צו אכטונג געבן אויף די אלע יארליקים, מען רופט זיי שוין נישט קיין מענטשן אסירים, אויף די אלע מספרים וואס מען האט איינגעזעצט און מען האט זיי געברענגט דא, און דאס איז דער טויער וואס מען גייט אריינגיין אין די אלע זעקס אפטיילונגען פון דעם בילדינג. וואס אין יעדן אפטיילונג פון דעם בילדינג דערציילט מען אז ס'איז דא הונדערט צימערן. ס'רעדט זיך דא וועגן א פלאץ וואס איז דא זעקס הונדערט צימערן, אזויפיל פלאץ האט מען געדארפט האבן אין לענינגראד, ווייזט אויס ווייזט אויס אז קען זיין אז ס'איז געווען נאך, אבער דא אין לענינגראד אליין, אין דעם שפאלערקע גאס וואס דער כלא הייסט מיט דעם נאמען שפאלערנע ווייל דאס איז אין די גאס שפאלערקע, ס'איז נישט ווייט פון דעם פריערדיגן רבינ'ס שטוב פון צוויי און צוואַנציק מאכאוואיא, איז דא זעקס הונדערט צימערן אויף צו איינזעצן מענטשן. די די חיילים וואס זענען געשטאנען אזוי ווי פסלים, זיי האבן זיך נישט גערירט און נאר ארומגעקוקט מיט די אויגן, ווען זיי האבן געזען ווי דער שומר וואס ער גייט מיט אזא אויסגעשטעקטע פלייצע, ער גייט אויסגעשטרעקט מיט א גרויסע גאווה, און ער גייט מיט מיט איינעם וואס ער איז א חשוב'ער מענטש וואס ער האט זוכה געווען צו פירן צו פירן די די יארליקים, די מספרים, נישט קיין מענטשן, ס'איז מספרים, האט דער, ווי זיי האבן געקוקט און זיי האבן געזען ווי ער גייט מיט אזא גרויסע גאווה, און לעבן אים גייט א איד, מיט א מיט א דער פריערדיקער רבי שרייבט בעל זקן צהוב פריערדיקער רבי געווען א געלע בארד געווען א ג'ינג'י איז זענדיג ווי ער גייט מיט א היטן מיט א מיט א בארד מיט א געלע בארד און ער גייט אנגעטון מיט א היטל א מצנפת רבנית מיט א היטל וואס רבנים גייען האב איך געזען אז א שמייכל איז האט זיך ארויפגעלייגט אויף די אלע פענימער פון די מענטשן פון די שומרים נאך וואס דער ראש השומרים האט איבערגעליינט דעם צעטל וואס מען האט אים געגעבן פון דעם פון דעם אפטיילונג פון דעם זעקסטן אפטיילונג, און האט גענומען האט עס געסטעמפלט אויף דעם אויף דעם פאפיר וואס מען האט געשיקט, און אויכעט אויף דעם צעטעלע מיט דעם נאמבער וואס מען האט מיר געגעבן צוויי זעקס אַכט איינס אַכט האט ער געמאכט א סטעמפל, דאס מיינט אז ער איז מאשר אז ער האט רשות זיי אדורכצולאזן, האט מען אויפגעעפנט דעם טויער און מיר זענען אריינגעגיין

תשי"ד, גייט זיך אנהייבן ווי דער פריערדיגער רבי שרייבט די רשימה, מסכת גיהנום, מדור שלישי, מען לאזט אים אריין גיין אין דעם טויער וואס פון דא גייט מען אים פירן אין דעם זעקסטן אפטיילונג צו דעם פירער פון דעם זעקסטן אפטיילונג, ער זאל אננעמען אט דעם בירגער, אט דעם נומער, אלס א, אלס איינער וואס מען זעצט אים איין אין דעם זעקסטן, אין דעם זעקסטן אפטיילונג. און מען ברענגט דארטן דעם מספר צוויי זעקס אַכט איינס אַכט, מיר וועלן ממשיך זיין אם ירצה השם אין קומענדיגע וואך.